ס'איז שוין דא דער הייליגער יום טוב ראש השנה, מ'גייט שוין צוקומען צום מעמד און מ'וועט אנהייבן ה ה מ'וועט אנהייבן דעם ברכי, יעדער וועט זיין אזוי פרייליך, זייער עקסיידעט, שמחה דקדושה, התלהבות, זיצט איינער אינדערהיים, ער האט נישט קיין שיל, ער איז נישט דער שענסטער בעל מנגן, איך קען זיך נישט אליין זינגען. איך זיץ אינדערהיים, פארוואס? ווייל אפאר שקצים האבן דיסיידעט אז די זנות זאל אנגיין און נחום ראזענבערג זאל נישט האבן קיין שיל וואו צו דאווענען. וואט א שעים. אין א וועג איז עס גוט, ווייל מען ווייזט ארויס וואסערא פנים די רבנים האבן. עניוועי, איז כדאי. איך זאל נישט ווערן אינגאנצן צובראכן ביי מיר און איך זאל פילן אז איך טוה עפעס אויף, שיקט אייביג דער אייבישטער אייביג אריין אזא א התגלות, אזא לייטנינג ראד. בקיצור, קאלט מיך אפ א איד יעצט פון לאנדאן און איך זאג עס באריכות, נישט ווייל איך וויל נעמען דעם קרעדיט, נאר איך וויל דער עולם זאל וויסן, יו העוו טו נאו צו דיין קינד גייט אויכעט שווימען צו נישט. זאגט ער מיר אזוי, אין לאנדאן איז דא איבעראל שטאטישע שווים פלעצער אזוי ווי דא אויף מעטראפאלעטען, נאר דא איז די בעל הבית איז די שיקסע, שלמה הערצאג'ס ווייב, העני הערצאג, כ'מיין מ'האט זי שוין ארויסגעווארפן מיט אז זי האט גע'גנב'עט געלט דארט מיט אלעם, כ'ווייס נישט ווי מען קען גנב'נען געלט, איטס אנבעליוועבל, די הערצאג'ס דאס איז סאמטינג עלס, עניוועי איז דא דארטן ווי מען גייט שווימען, די קינדער גייען יעדן זונטאג שווימען, זייער א פיינע זאך, אפילו ווינטער גייט מען אויך, און די. פירערס די וואס זיי וואטשן זענען זייער שטרענג שטרענג אז סגייט א פלאם פייער און ס'איז אויך דא סי סי טי ווי דאס מיינט קלאוזד סורקוט טעלעוויזשן און ס'געדונגען ביי די סיטי ביי די מוניסיפעל במילא מוז זיין ארדער עניוועי די קינדער שווימען דארטן ס'איז א מחיה ס'איז זיכער בעסער ווי וואו זיי גייען אין אנדערע שווים פלעצער ווייל אין לאנדאן איז דאך דא געי בעטס פול מיט געי בעטס רחמנא לצלן וואס דארט גייט פאר אלע היימישע יונגעלייט נעבעך זענען פארכאפט דארטן עניוועי. עס האט מיר דערציילט איינער א ער איז געווען מידל עידזש א ווייב האט אים געוואלט גט'ן ער האט געהאט הערפיס האב איך שוין פארציילט א לאנגע צייט צוריק עס איז אויסגעקומען אז נעבעך אז ער האט עס געברענגט פון אזא קלאב ס'הייסט אולד ראומען בעט צו וויאזוי ס'איז ערגעץ אין לאנדאן זאגט ער דארט גייען צען פופצען יונגעלייט יעדע נאכט און מען טוט כל מיני עבירות משכב זכר אידן גוים ס'איז ס'איז ס'א גרויל וואס דארטן גייט פאר עניוועי. למעשה גייען די קינדער אין א אגעהיטענעם סווימינג פול און ס'איז א מחיה. א האלב יאר צוריק האט אים איינער געזאגט אז ס'איז דא עפעס א האטליין אין ניו יארק נחום ראזענבערגס האטליין ער זאל עס אויסהערן, א אינגערמאן סתם האט אים געזאגט גיי הער עס אויס, יא צוביסלעך קומען דאך צו סאך אויסהערערס, אמאל האבן עס נאר אויסגעהערט די אַכט און דרײַסיק רבנים. זיי האבן געוואלט כאפן דארט עפעס א מניוול עס איז אים לויפן פארקויפט. היינט זיי האבן שוין ארויף געלייגט דעם חרם ברוך השם ס'איז שוין דערנאך קען שוין רעדן וואס דו ווילסט. כ'האב גערעדט יעצט וועגן מיידלעך זאלן נישט גיין מיט לויזע ברא'ס און זיי זאלן גיין צוגעקנעפלט אזוי אז מען זאל נישט קענען אריין זעהן אינסייד די ברא און זאלן גיין מיט גורדלס. זעקס רבנים כ'האב געקאלט ר' נחום קיינער האט זיך נישט געטרויט אזוי צו רעדן די אייבישטער זאל אייך בענטשן.

אקעי האט ער אויסגעהערט שוין א האלב יאר, אפאר חדשים צוריק האט ער געזאגט פאר זיין קינד זאלסט וויסן ס'איז דא פרייוועט פארטס פון די באדי וואס קיינער טאר נישט טאטשן, און אז איינער טאטשט דיך דארט זאלסטו שרייען. שוין. ס'איז געגאנגען, דאס אינגל איז אלט אכט ניין יאר, איז געגאנגען שווימען, געקומען א פערצן יעריגער בחור און האט אים אנגעהויבן צו טאטשן אזוי ווי עס דארף צו זיין, נישט בטעות, אזוי ווי עס דארף צו זיין, דאס אינגל האט זיך מורא'דיג דערשראקן, דא האט דאך אים זיין טאטע אנגעזאגט זאלסט שרייען, האט ער געשריגן, חבר! מניוול! און די חברה וואס זיי קוקן זיך דארט אום, די אידישע זענען מאדערן פיפל, זענען גראד געקומען, און מ'האט גענומען דעם יונגל, און מ'האט גענומען זיין אינפארמעישן, און מ'איז געוואויר געווארן אז ער לערנט אין לאנדאן אין א חדר, און שוין מטמא געווען דעם גאנצן חדר, דאס הייסט זיין כיתה. עניוועי, ס'דא, איך האב נישט געוואוסט, איך לערן אויכעט, יעדן טאג לערן איך נייע זאכן, קען זיין אין אמעריקע איז נאכנישט דא, ווייל אונז האבן מיר מיסיס ענד מיסיס קווין, קען זיין מ'ברויך עס. נישט. ס'איז דא אזעלכע ספעשל סקולס פאר אזעלכע קינדער וואס זענען סעקשועל פריקס און מען קען זיי נישט טראסטן צווישן אנדערע. ביי די גוים דאך אויך דא די פראבלעם, איך טענה דאך דאס. מאכן דען די אידן אנדערש קינדער ווי גוים? האמיר דען אונז א קלענערע מין תאווה ווי א גוי? ס'איז די זעלבע זאך. וויאזוי ס'אידל'ט זיך אזוי אזוי ס'גוי'ט זיך אזוי אידל'ט זיך. אמת דער רמב"ם זאגט אז מען מאכט א ברית כדי מען זאל אראפ נעמען א שטיק ערלה ס'זאל זיין ווייניגער תאווה, באט. זע, קודם כל דער גוי שניידט דאך אויך, ער מאכט נאר נישט פריעה, די קאטוילישע זענען זיך אלע מל, ס'דא א תוספות אז מ'איז מל ווייל ס'דא עפעס אזא ווארעם וואס דאס מאכט נאכדעם קראנק דעם גוף, די קאטוילישע זאגן אז וויבאלד די ערלה איז צו לאנג קען מען עס נישט געהעריג אפקלינען נאכדעם ווען מ'גייט יורין צו אנדערע זאכן, ווען מ'גייט קטנים צו ווען מ'האט תשמיש, איז במילא איז עס א פראבלעם, שניידן זיי עס אויך אפ, דאס איז קלענלינעס, היידזשין, דאס וואס תוספות זאגט דאס איז הייליג. באט עניוועי, דער גוי מאכט עס אויכעט, סאו בקיצור אונז האמיר די זעלבע, אונז זעמיר יומען ביאינגס, אונז זעמיר נאר הייליגער, אונז האמיר א איידלען גוף ווייל דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א ספעשל דייעט, כשר עסן, און אזוי ווייטער, אבער ליידער עסט מען דאך טרייפות עניוועי, ס'איז געווען יעצט אין די עדה חרדית ס'איז געווען א מיטינג אז איבערס יאר ווען ס'קומט שמיטה זאל מען אלע קולות וואס מ'האט געמאכט ביז יעצט זאל מען איינהאלטן און מ'זאל נאך צולייגן נאך הונדערט קולות מינימום, ס'איז א באנדע גנבים שקצים, זיי האבן געקויפט געהעריג ביי אידן. דער מעריב האט זיי געכאפט ווי א טראק פון די עדה האט געקויפט אין א אידישען קיבוץ, איזה לייצער, זיי האבן אונז געגעבן טרייפע פלייש זיי געבן אונז ווייטער טרייפע פלייש סאו במילא דעם דייעט וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אונז זאל מיר זיין א הייליג פאלק ווייס איך נישט היינט ווי הייליג מיר זעמער אז די שוחטים זיצן און איבעראל ווי זיי שעכטן אוט אוו טאון און זיי גייען מיט זונות און א שוחט דארף זיין א ירא שמים מרבים און מוז אבאכט געבן אויף די פגימות אסאך מאל דאס איז א נערוון שפיל מען מוז וואטשן וואס מען טוט און אויכעט ער מוז אבאכט געבן אויף די סירכות צו ער האט נישט קולף געווען אראפגעקלאפט אינמיטן ווען ער האט אריינגעלייגט די הענט דארטן ביי די לונג קאמאן ס'איז דזשאוקס אלל טרו און טרו ס'איז גארנישט ס'איז א דזשאוק היינט באט עניוועי אונז וואלט מיר געדארפט זיין הייליגער אבער אונז זעמער פונקט ווי דער גוי. סא די גוים האבן אויך דעם פראבלעם אז ס'איז דא איין קינד אין די כיתה וואס ער איז א סעקשועל מעניאק וואס מען האט אים שוין נעבעך מסדר געווען ביטערלעך מיט משכב זכר און מיט אנדערע זאכן מען האט אים אויסגעלערנט וועגן מעסטרובעישן מיט אלעם איז דא א סיריעס פראבלעם מיט מיט אים צו זיין אין א כיתה האבן זיי ספעשל סקולס אז מען נעמט דאס קינד אין א ספעשל סקול דארט וואטשט מען אויף דעם ס'איז דארט איז דאס פלאץ ווי מען וואטשט אויף די עניינים אז מען ווייסט זיי זענען פארכאפט. מען דעם יונגל שוין ארויסגענומען פון חדר, מען האט אים שוין געשיקט אין אזא מין סקול. קודם בין איך געוואויר געווארן אפאר זאכן, קודם בין איך געוואויר געווארן אז ס'איז דא אזא סקול, אפשר איז דא אין ניו יארק אויך אזא סקול, אפשר דארף מען מאכן אזא כולל, א ברוך מרדכי מיט וועבערמאן, אזאלכע חזירים, מיט מענדעלע חזר, ער וועט זיין די רב, ראטה אפשר קומען פון ארץ ישראל די שומר אמונים וועט זיין די רבי, מענדעלע חזר וועט זאגן כל נדרי דרשות. און ברוך מרדכי וועט זיין דער בעל תפילה, און די קאנגרעגעישן וועלן זיין דארט אין די טויבענפעלדס די צוויי ברידער מיט דעם אנדערן דעם משה טורנער. אפשר דארף מען טאקע דאס מאכן, אין פלארידע איז דא אזא שטאט וואס דארט וואוינען נאר די רעדזשיסטערט סעקס אפענדערס, אפשר איז דאס די איידיע, הו נאוס, ס'איז דא אזויפיל סעלושענס ווען מ'זאל זיך צוזאמזעצן. ס'אנבעליוועבל. סא עניוועי, נאכדעם בין איך געוואויר געווארן נאך א זאך, אז טאטעס לערנען די קינדער. און נאך בין איך געוואויר געווארן נאך א זאך, אז טאטעס קאלן מיך אפ און זיי דאנקען מיר, ממש זיי קענען מיר נישט גענוג דאנקען אויף די ארבעט וואס מען טוט. און דער איד זאגט מיר, טאמער דארפט איר געלט קען איך אייך געבן, ווייל איך האב איך בין א בר פרנסה. זאג איך אים, ר' איד איך ברויך נישט, איך וואלט נאך נישט געטוישט מיין טשעקבוק מיט אייך, כאטשיג איך ווייס נישט מיט וועם איך רעד און איך וויל נישט וויסן. ער האט מיר געוואלט זאגן זאג איך זאגטס מיר נישט. און נאכדעם בין איך געוואויר געווארן נאך א זאך, אז. דער עולם הייבט אן צו זעהן אז דאס איז דער קיום הדור. פונקט ווי דער הייליגער רבי דער דברי יואל האט מציל געווען די וועלט פון ציונות, מען האט געמיינט דאס איז משיח און דאס איז עקבתא דמשיח, דאס איז שוין משיח אליינס, די פרומע אונגארישע אידן וואלטן געבויעט א און נאכאמאל געמאכט אן עגל הזהב, אויפן מסגד עומר, דארט ווי ס'דא די דער מקום המקדש. מ'האט שוין געמיינט דאס איז משיח, און דער רבי האט אונז געראטעוועט. פונקט אזוי איז יעצט געווען א מעמד און מצב וואס די וועלט האט געהאלטן ביים אונטערגיין, מיט דעם וואס מ'האט געטאטשט יונגלעך און מיידלעך אין די חדרים. און דאס האט ברוך השם די האטליין מיט די גאנצע אויפטוה פון עס ארומפארן עדזשוקעיטן, דאס האט געמאכט. א מורא'דיגע מאמענט מיטן אייבערשטנ'ס הילף. שטעל דיר פאר, אין לאנדאן זיצט א איד, ער לערנט מיטן קינד ווייל ער הערט מיין האטליין, און דאס קינד גייט נעבעך שווימען, כאפט יענער אים אן בלא כמעשה אויפן מקום הערווה. אנבעליוועבל! און ס'איז דא איבעראל סירקיוט טעלעוויזשען. מיין הארהייט דאס דרײַצן יעריגע אינגל ווייסט נישט, אבער הע, ס'איז אנבעליוועבל, מ'קען היינט נישט לייקענען. סאו. איך וויל זאגן פארן עולם, ס'איז טאקע זייער שווער צו דאווענען אינדערהיים ראש השנה, ס'איז זייער שווער, אבער איך דאוון נישט אליינס, ס'איז געקומען אמאל דער אלכסנדר רבי האט געדארשנט געדאווענט מיט גרויסע קולות און בכיות, האט אים אמאל דער ראדאמסקער געפרעגט, וואס זענען די גרויסע קולות און בכיות? זאגט ער, ווען איך דאוון, דאווענען מיט אלע ווייעדיגע אידן וואס זיי געבן מיר קוויטלעך א גאנצן טאג, און ביים דאווענען עפענט זיך מיר דאס הארץ אז די אלע אידן וויינען, די וואס איך הער די קולות דאס איז די אידן'ס קולות, סאו איך האף אז אלע קינדערלעך וועלן גיין סעיף אין שול מערטשעם ראש השנה יום כיפור און סוכות, און זיי וועלן גיין סעיף שווימען, און איך האף אז די קינדער גייען דאווענען פאר מיר זייערע הייליגע אמן יהא שמיה רבא מיט ברוך הוא וברוך שמו מיט אמן, דעיס איז דאווענען פאר מיר, איך האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף. נאך א זאך וויל איך זאגן פארן עולם, איך רעד דערפון באריכות ווייל איך וויל אויסלערנען די ענגלישע אידן. אז די קינדער גייען שווימען. צו נחום ראזענבערגס מנוול'ישע האטליין איז יא וויכטיג צו נישט דאס איז איין זאך. טאמער דיין קינד גייט שווימען איז עס זייער וויכטיג. ס'איז מורא'דיג וויכטיג זאלסט אויסלערנען. סיי פארן קינד וואס ער ווערט א פוגע זאלסט אים זאגן ס'איז דארט דא סי סי טי ווי, סי סי מיינט קלאוזד סירקיוט טעלעוויזשען, און זאלסט די. קינד וואס ווערט א פגוע, זאלסט אים זאגן, זאלסט וויסן, זאלסט שרייען און זאלסט נישט מורא האבן ווייל מ'זעהט אלעס עניוועי, און אז טאמער טוסט נישט שרייען העט מען מיינען ס'געווען קאנסענט, דו האסט געוואלט מיט יענעם שפילן און מ'העט דיך נאך איינזעצן אויכעט, אדער שיקן אין דעם ספעשל סקול. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב, און איך וויל אנזאגן די אלע קינדער וואס זיי הערן, ס'איז דא דריי צייטן ווען ס'איז מורא'דיג מסוגל אז דער אייבערשטער זאל אננעמען די תפילות, איינס איז בשעת הגבה, ביי הגבהת התורה, ביי די ספרדים הייבט מען אויף הגבה פאר מען ליינט, ביי די אשכנזים נאכדעם וואס מען ליינט. ס'שטייט אין רוקח דעמאלטס איז פון די גרעסטע צייטן פון סגולה אז דער אייבערשטער זאל אננעמען די תפילה. דאס צווייטע איז ביים פתיחת ארון ווען מען עפנט דעם ארון קודש, ווען מען עפנט דעם ארון קודש און מען זאגט תפילות זאל מען זאגן א שטילע תפילה זאגט דער הייליגער רוקח ווייל דעמאלטס נעמט דער אייבערשטער אן אלעס. און די דריטע איז. ווען מען נעמט ארויס דעם ספר תורה ס'טייטש אזוי, ס'איז דא צייטן ווען מען מאכט א פתיחת ארון מען נעמט נישט ארויס דעם ספר תורה, למשל פותחים ארון סוגרים ארון, סאו קינדערלעך טייערע זאלטס אינזין האבן אז כאילו אני פורטם אזוי ווי איך שטיי ביי ענק אין שול און איך דאוון ווייל איך האב דאך נעבעך נישט קיין שול מיך האט מען דאך ארויסגעווארפן פון אלע שולן פארוואס ווייל כ'האב מיך געשלאגן פאר סעיפטי פון די קינדער. און איך האב א קאזין וואס ער ענטפערט די שומרים טעלעפאן זאגט ער נחום יעדעס יאר ווערט בעסער אה די יאר איז כמעט נישט געווען דא דארט א קאל כמעט נישט געווען שוין קיין קאל אויף משך'ן גאנצן יאר ווען איין רב וויל וויסן וואס דיין האטליין האט אויפגעטוהן זאל ער מיך פרעגן איך ענטפער די שומרים טעלעפאן איך וועל אים זאגן וואס דו האסט געטוהן עניוועי און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל אלע האבן א גוט געבענטשט יאר און יעדער זאל אנהייבן צו לערנען די קינדער, פארגעס נישט, די וואס זיצן אין שול דאווענען דעס קינדער זיצן אונטן זיך שפילן אר גיין אין טוילעט, און די פעדעפיילס זענען אויכעט ארום ארבעטן, איך זאג ענק נאכאמאל אן, ווען דיין קינד דארף גיין אין טוילעט, אז דו האסט זעקס קינדער, איינער דארף גיין ווען דו הייבסט אן ברוך שאמר, דער אנדערער דארף גיין ווען דו זאגסט יהיה כבוד, דער דריטער דארף גיין ביי אשרי מיט יעדן זאלסטו מיטגיין, איי דו דארפסט דאווענען, די דאווענען קומט נאכדעם וואס דו וואטשסט די קינדער. נישט פאר דו וואטשסט דיינע קינדער, און אז דו האלטסט אינמיטן תקיעת שופר און א קינד זאגט טאטי איך ברויך אין טוילעט, גיי מיט מיט אים איי ווען עסט הערן שופר עסט דיך זארגן, ס'איז דא שופר'ס וואס מען בלאזט פאר קראנקע, ס'איז דא א חבר וואס האט א שופר, עסט ארויפגיין עט ער אפבלאזן די דרייסיג קולות, וואטש יור טשילדרען, די טשילדרען זענען הפקר, און איך האב אים געזאגט די יאר גייט מען ארבעטן נישט אזוי ווייט אויף פעדאפיילס ווייל די פעדאפיילס זיצן שוין איינגעלייגט, זיי זיצן שוין מיט די הענט ביי זיך נישט ביי יענעם, ביי זיך זאלן זיי טון וואס זיי ווילן הו קעירס, הגם דאס איז אויך אן איסור באט ליסן דעטס נאט וואט איים היר פאר באט זיי די יעצט גייט מען ארבעטן אויף גרעסערע קינדער טאטשן קלענערע קינדער כהאב ענק געזאגט סאיז קיינער נישט דא כמעט וואס איז דורך דעם סיסטעם וואס איז נישט קיין פגוע און זייער אסאך זאגן אז עלטערע קינדער האבן זיי געטאטשט כהאב ענק שוין געזאגט אסאך מען דארף האבן עקסטערע טוילעטס וועגן דעם. טאר נישט לאזן קינדער פון נײַן יאר מיט צוועלף יאר גיין אין איין טוילעט, און זיכער נישט ווען זענען נאך עלטער, און מען טאר נישט לאזן בר מצוה יעריגע קינדער וואס ביי זיי האט זיך שוין דעוועלעפט זייער תאווה, זיי ווייסן שוין וואט איטס אלל אבאוט, און זיי האבן שוין האר געוואקסן, ממילא זענען זיי שוין א הונדערט פראצענט מעטשור, ס'איז דא דער חזיר וואס ער וואוינט אין אוסטראליע, בעק, ס'זאל נעמען פאר אלע אידישע צרות שוין אן עק, דער ציעט אראפ יעדן די הויזן פאר ער גייט אין וועלגערן די מצות זעהן צו ר'האט שוין שני שערות.

ס'איז געווען איינער וואס ער רופט זיך אן עדוואקעט פאר צער בעלי חיים, האט געמאכט א פיקטשער פון א כפרה, און ער שטעלט ארויף דארט טשארלס היינס'ס פיקטשער מיט א קאפ ווי א כפרה, און ער זאגט דארט ס'איז צייט צו שלאגן כפרות, ספאנסערד דורך צער בעלי חיים גרופע. יעצט דאס זאלט איר וויסן. קודם כל, אויסער דעם וואס ס'איז א משונה'דיגער חילול השם, איז דא דא נאך א מורא'דיגע זאך. בעיסיקלי, זיי, די גאווערמענט לערנט עס אפ, אז מען זאגט אז מען זאל הרג'ענען מיסטער טשארלס היינס, חס ושלום, אזוי ווי מען האט געהארגעט די כפרה.

און לכאורה לאמיר דאס צו צעלייגן אויף אפאר וועגן, קודם לאזט טשארלס היינס זעהן מיט וואסערע א חיות ער האנדלט דא, דאס מוז נישט זיין אז דאס האבן געמאכט טאמפסאן'ס חברה, טאמפסאן איז צו א קארעקטער מענטש ער זאל דאס מאכן, דאס האבן געמאכט טשארלס היינס משוגענע חברה, אז ער לאזט יעדן ארויס, נו פארוואס האבן זיי מורא, זיי האבן דאך שוין נישט מורא פארן לאו סיסטעם, זיי האבן דאך טשארלס היינס אין פאקעט, ווי פלעגט דער משוגענער משה פרידמאן טעראריסט זאגן, אה, איך האב דעם רעבן אין פאקעט.

אז די חברה האבן נישט קיין מורא פאר גארנישט, די חברה האבן געגאסן אויף מיר בליטש, די חברה האבן מיך געשאסן אמאל, זיי האבן נישט קיין מורא, ווייל זיי ווייסן זיי האבן טשארלס היינס אין פאקעט, דאס איז זייער זייער מיעס, איך וויל ענק זאגן עטס מאכטס אזא חילול השם, ס'לאזט זיך נישט זאגן, כ'האב ענק שוין געזאגט, אין וויליאמסבורג איז א צאמגעלאפענע באפעלקערונג פון אלע מיני חוטב עציך ושואב מימיך פונדערהיים, מענטשן וואס האבן איבערגעלאזט דערפער פול מיט ממזרים, מענטשן וואס האבן געהארגעט אנדערע, אזא משה רייניצער, אזא אנדערע, ער איז נישט דער איינציגער, ס'דא אזעלכע הונדערטער, און דא זענען זיי געווארן, איין זאך וואס סאטמאר רב האט געטון, ער געהייסן יעדן זאל אנטון א שטריימל, און דאס איז געווען זייער נישט פאר אונזער טובה וועגן, פארוואס? ווייל אזוי וואלט דער קוטשער יונג געזעסן אין די בעק, און ער וואלט זיך נישט אנגעטון א שטריימל, אזוי זענען זיי אלע גלייך, פארקערט זיי זיצן היינט אויבן אן, סא דאס איז א מורא'דיגע חילול השם. ס'איז נישט גוט אפילו פאר א דזשאוק אויך נישט. נאר יעצט וועט טשארלס היינס אנהייבן צו זעהן מיט וואסערע חיות ער האנדלט, און אז ער לאזט יעדן איינעם ארויס אז ברוך מרדכי מעג וואקן, זי מעג דאך יענער מאכן אזא עדווערטייזמענט, ס'איז אנבעליוועבל הואעווער דיד דיס, ס'איז ממש איטס א דיסגרעיס און א שעים. נאכדעם איז דא נאך א זאך, טשארלס היינס איז זייער האט מען זייער מורא זיי זאגן אז מען גייט אים הרג'ענען, מיך האט מען געשאסן. איך האב געווארנט דעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס חדשים פריער אז מען סטראשעט מיך מען וועט מיך שיסן, מען האט געזאגט אז כ'וועל נישט צומאכן דעם האטליין וועט מען שיסן און מען איז נאכגעגאנגען אויף די ברידזש, כ'האב אריינגעגעבן א ריפארט אין ניינטיעט פריסינקט זאגט ער ס'איז געווען אויף די ברידזש איך דארף גיין צו די סעווענט פריסינקט, סעווענט פריסינקט האט געזאגט ס'איז געווען נענטער אויף די זייט וואסער דארף איך גיין אין די ניינטיעט פריסינקט, מען האט אפילו א ריפארט נישט געמאכט. מ'האט מיך צענליגע מאל שיעור איבערגעפארן, מענטשן יונגעלייט מיינען ס'איז א דזשאוק, ער זיצט מיטן קאר, אז איינער געט א מאך כאילו ער פארט אריין אין פייט און געט א דריי אוועק דאס רעדל, און וואס אז דו עסט מאכן אן עקסידענט? עסט יענעם הרג'נען? עסט דיך פילן גוט? צו דו עסט ארום גיין שרייען אוי איך האב נישט געוואלט! און וואס איז? מיין בלוט איז הפקר? מען מעג מיך דערשרעקן? עניוועי, סאו טשארלס היינס גייט זיך אויסלערנען אז אז מען האט מיין בלוט פארגאסן האט אים אויך נישט געבאדערט. סאו די חברה זעהן אז דא מעג מען פארגיסן יענעמס בלוט, יעצט איז טשארלס היינס נעקסט נעקסט אים, זיי זייער אייגענעם טאטן טוהן די זעלבע, און וואטש מ'וועט עס נאך טוהן צו אהרן'ען אויך, זיי וועלן אים נאך זיין בלוט פארגיסן ברבים אזוי ווי ער האט פארגאסן טויזענטער מענטשנ'ס בלוט, זיך אריינגעלייגט מיט א מיידל וויינבערגער אין בעט און געזאגט זי איז געווען שוואנגער ווייל שמואל זאגט מען קען שוואנגער מאכן א מיידל וואס האט נאך בתולים, דו חזיר לאולייף איך וויל דיך זאגן ווען איינער הערט די מעשה אויס און ס'זאגט אז ער איז א רב זאגט ער יא ס'איז שוין פעסט משיח'ס צייטן, ווייל אפילו אין משיח'ס צייטן האט מען נישט געטראכט ס'וועט זיין אזאלעכע מנוולים רבנים. זאג איך אין יעדן געמיינעם קעיס האט ער זיך אריינגעלייגט. און נאכדעם די אידן דארפן פארשטיין, די איטאליענער מאפיא, צו איך ווייס טשארלס היינס איז ער פון סקאטלענד צו פון וואו, די חברה גייען זיך אננעמען פאר אים, זיי גייען הרג'ענען אפאר אידן אויכעט. עטס ווילטס נישט פארשטיין, עטס זענטס אין אמעריקע, עטס האטס פרייהייט, באט יור נאט די באס, יור סטיל די לאועסט וואן ענד א העלף פערסענט, אף די פאפיולעישאן זענען דזשאוס ענד יו העוו טו סיט קווייעט, און ווען ס'קומט צו די וואוטס מאכט מען אזאלעכע דזשאוקס אויפן סיגוטער ווי פיינט האט עטס אים געהאט צו אויף די רעבעצן ווי פיינט האט עטס איר געהאט האט עטס געמאכט אמאל אזא דזשאוק צו האבן די בני יואל געמאכט אזא דזשאוק אויף ר' אהרן צו האט ר' אהרן געמאכט אמאל אזא דזשאוק אויף די בני יואל. יעצט דער אמת איז ס'מיינט נישט מען זאגט איינעם כ'שלאג מיט דיר כפרות מ'מיינט נישט מיט דעם הרג'ענען, אבער וואס מ'האט געמאכט דעם פיקטשער האט יענער אפילו נישט געוויסט ווי טיף דער גוי גייט עס אפלערנען יעצט, און דער גרינפעלד וואס ער וויל וויי טוהן פאר טאמסען, ער גייט יעצט רייטען אויפן כלל ישראל, ער וויל אים וויי טוהן פאר טאמסען, און ער וועט גיין זאגען אז מ'האט אים געסטראשעט צו הרג'ענען וואס דאס איז נישט אמת מ'האט עס נישט געמיינט. מען האט אים נאר אנגעטון נעבעך א כפרה קאפ, אזא ווי מען זאגט שלאגן כפרות איז דאס א סלענג, ווייסט איך וויל דיך אוועק ווארפן צו ארויס ווארפן, דאס וועט אנברענגען אזא אנטיסעמעטיזים, רבותי איך זאג ענק די סקולס זענען עניוועי שוין אויף צרות, ווייל די אראבער האבן געסטראשעט זיי גייען באמבעדירן אלע אידישע סקולס זיי גייען אנטון צרות, זיי דארפן נאר נעמען א קליינע גרענעיד באמבע אריינווארפן און ס'איז א גאז באמבע און אלע קינדערלעך וועלן אפשטארבן, און אונז האמיר זיך נאך אלץ נישט אויסגעלערנט. איך פארשטיי דאס נישט. ווען גיימער אונז ווערן מענטשן? ווען מ'וועט טאקע אויסהארגענען כלל ישראל? איך זעה מען האט אויסגעהארגעט אין יוראפ כלל ישראל זעמיר אויך נישט געווארן מענטשן. מ'איז געקומען אויף אמעריקע מען האט נאכגעטון דאס זעלבע וואס היטלער האט געטון פאר אונז. סא ווען גיימער זיך אונז אויסלערנען? ווען וועלן מיר אונז האבן א מקום מנוחה. איך האלט מען דארף אויפשטעלן א קאמיטעי אזוי ווי ס'איז דא. דזשוז ענד זייעניסטס קענט בי יונייטעד, וועט מען מאכן א קאמיטעי אז די סאטמארע אידן, דאס איז דער קלאר וחביריו דער וואס האט אנגעפירט דא אלץ משמרת הצניעות און געגנבעט און געגזלט געלט, מיט די נארמאלע ארטאדאקסישע אידן דעי נאו נאו דעי קען נעווער בי יונייטעד דאס איז צוויי אנדערע שיכטן אינגאנצן. אזא שאנדע וואס איז געווארן פון כלל ישראל, צע צעלאזטע ווילדע פערד און ס'איז נישט דא ווער ס'זאל זיי צוציען. קומען נאך רבנים געבן ארויס איסורים מיט חרמות, ווען דו געבסט נישט ארויס קיין איסור און קיין חרם קענסטו עניוועי נישט קאנטראלירן דעם עולם, עטס האטס נישט די הנהגה אין די הענט, יעצט גייט עטס נאך און עטס רייצטס אן אידן אויף אידן, צו וואו וועט עטס אנקומען, קוקטס וואו עטס זענטס אנגעקומען, און וואטש עטס וועטס נאך זעהן אזוי ווי דער דייטש האט גענומען די אידן, אין לאגער האט ער געפרעגט ווער איז די ראבינער, האט מען אים געוויזן האט ער געזאגט דו וועסט קלינען די טוילעטס מיט א טוט בראש, מען האט אים געוואלט דיגרעיטן און מ'האט אים אפגעשניטן די בארד די ערשטע, אזוי וועלן נאך די גוים אויסבלוטיגן אלע אידן און די ערשטע וועט מען אויסבלוטיגן די רבנים ווייל זיי זענען די חיות וואס האבן צוגעשטעלט אזא שמוציגן דור. יעצט האטס אלע א גוט געבענטשט יאר און א פרייליך יאר. ס'זאל אוודאי נישט קומען וואס ס'ווארט אויף אונז, ס'זאל אוודאי קומען אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית השם לאורך ימים זאל שוין הערן דא קול פון משיח, ער זאל שוין קומען אונז אויסלייזן, דער שופר זאל זיין אז דער אייבערשטער זאל בלאזן מיט א גרויסן שופר והיה ביום ההוא והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים